זאגט די הייליגע גמרא, די היינטיגע עמוד איז דף כ עמוד ב', אונז הייבן מיר אן כ עמוד א' די לעצטע שורה פון אונטן, זאגט די הייליגע משנה, נשים ועבדים וקטנים, איינמאל האט שוין געהאט די פריערדיגע משנה וואס האט אויסגערעכנט די פטור פון אן אבל אדער פון אן עוסק במצוה פון קרישמע תפילה און מזוזה, דארטן איז געגאנגען די פטור ביז כל מצוות האמורות בתורה, איז גייען מיר דא אויך אן. די משנה איז ווייטער ממשיך מיט געוויסע פטורים. נשים דאס איז פרויען ועבדים, דאס איז אן עבד כנעני וואס ער איז אלץ וואס ס'איז אלץ דא די היקש אז זיין חיובים וועלן זיין אזוי ווי די חיובים פון א פרוי, קטנים און קטנות פטורים מן הקרישמע זענען פטור פון קרישמע מן התפילין און פון תפילין, אבער וחיובים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון זענען יא מחיוב מיט תפילה און מזוזה מיט ברכת המזון. סאו די ערשטע. אים שוין זעהן. סאו די ערשטע הערה וואס מען דארף דא האבן איז אז ווי רש י זאגט אז די פטור פארוואס די פטור פארוואס פרויען זענען פטור פון די פון פון פון קרישמע און פון תפילין איז ווייל ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא תפילין ווערט אביסל פראבלעמאטיש ווייל די גמרא אין קידושין האט א אנדערע לימוד אז מען אז מען גלייכט עס צו צו תורה על כל פנים ווי רש י ביי אונז זאגט אז די פטור פון פרויען ביי תפילין איז אלס מצות עשה שהזמן גרמא. די צווייטע הערה וואס מען דארף זיך שטעלן איז וואס טוט זיך מיט די קטנים? איז רש י לערנט א חידוש, און די חידוש איז אז א קטן איז פטור פון מצוות קרישמע אפילו ווען ער איז הגיע לחינוך, און ס'איז טאקע אזוי די סדר אז מען גייט נישט אויפוועקן א קינד סוף זמן קרישמע סוף זמן קרישמע אפילו ווען ס'איז הגיע לחינוך, און רש י זאגט א סברה לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן קרישמע. סאו ווען איך האב געלערנט די רש י האב איך מיך געמוטשעט, איך בין נישט געווען קלאר וויאזוי צו לערנען, אדער אז די קינד שלאפט און ער איז נישט אייביג אויף אין די צייט וואס ס'קומט זמן קרישמע, ווייל האבן חז ל נישט געוואלט מתקן זיין אז ער האט א חיוב, אדער די טאטע איז נישט עוועליבעל, די טאטע איז שוין לאנג אין דזשאב בשעת ס'קומט זמן קרישמע, סאו ס'איז פשוט נישט פראקטיש צו גיין מחייב זיין דעם טאטן, באט למעשה פון די המשך זעט מען אז א קטן איז יא מחיוב בתפילה, און א קטן איז יא מחיוב בתפילה אויב איז עס נאר מיט. אויב די פראבלעם איז אז די טאטע איז נישט עוועיליבעל, וואלט די קטן אויך נישט געדארפט זיין בחיוב בתפלה. ממילא לכאורה איז די ווארט אז אין די ערשטע דריי שעה פון טאג מוז נאך נישט זיין אז די קטן איז אויף, און אזוי איז דא א גירסא דא אין די זייט, שאינו מצוי בבית הכנסת, אז די קינד איז נישט מצוי בבית הכנסת אין אזא פריע שעה, און אבער ווען ס'רעדט פון תפלה וואס קומט אלץ צו נאך א שעה איז שוין דא אביסל מער צייט, וואס דא טאר איך אננעמען אז די קינד איז אז די קינד קען עס קען עס אויספירן ממילא האט ער יא אזא מין חיוב בתפלה סאו אונז לערנען מיר ווי רש י אז די קטנים תוס' דינגט זיך פארשטייט זיך און תוס' זאגט אז מ'רעדט דא פון א קטן שלא הגיע לחינוך באט אונז לערנען מיר ווי רש י אז ס'דא א חידוש ביי מצוות קרישמע אז א קטן וואס הגיע לחינוך האט נישט די חיוב ומן התפילין גייט ווייטער רש י מיט זיין מהלך אז די פטור איז אפילו פון א קטן שהגיע לחינוך. פארוואס? זאגט רש י, משום דסתם קטן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בהן. אז א קטן, תפילין דארף דאך האבן א גוף נקי, און א קטן איז ס'האט נישט מיט הגיע לחינוך אדער לא הגיע לחינוך, ס'איז דא א טעכנישע פראבלעם אז ער קען נישט אפהיטן די תפילין ממילא האט מען אים פטור, און עס איז טאקע דא א גמרא אז א קטן היודע לשמור גופו, א קטן וואס ער איז אן אויסנאם אדער ער איז שוין גענוג גרויס, ער איז שוין צוועלף, צוועלף אהאלב, ער איז שוין גענוג גרויס, עס דארף, זאל אים די טאטע קויפן תפילין ווייל. דא האבן מיר שוין נישט די פראבלעם אז ס'איז אינו יודע לשמור גופו. די נעקסטע הלכה וואס איז געשטאנען אין משנה איז וחייבין בתפילה אז סיי פרויען און סיי קינדער זענען יא מחיוב בתפילה. זאגט רשי דתפילה רחמי אז תפילה לכאורה רשי זאגט אויס סודות פון די גמרא תפילה לכאורה איז דאך אויך א מצות עשה שהזמן גרמא וואס ס'איז איינגעטיילט מיט ערב בוקר וצהריים ס'איז איינגעטיילט צופרי ביינאכט און נאכמיטאג ס'איז דא ספעציעלע זמנים ווען ס'איז דא א חיוב פון דאווענען אבער זאגט רשי אז תפילה איז א אויסנאם, תפילה רחמי ווי אונז זעמיר זעהן אין די גמרא, ומדרבנן היא ותקנוה אף לנשים ולחינוך קטנים, ווייל יעדער איינער דארף צוקומען צו די רחמים פונעם אייבערשטן. איז געשטאנען ווייטער ובמזוזה ובברכת המזון אז פרויען זענען יא מחיוב, זאגט רש י אז מזוזה מצות עשה שלא הזמן גרמא, מען רעדט דאך פון א מצוה שלא הזמן גרמא, גמרא פריך פשיטא וואס די חידוש אז פרויען זענען מחיוב בברכת המזון במזוזה ס'נישטא קיין שום סיבה עס צו פטר'ן. לאמיר זעהן די הייליגע גמרא. קרישמע, ס'איז געשטאנען אז אין די משנה אז פרויען זענען פטור פון קרישמע, פשיטא ס'איז א פשוטע זאך מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות בשכבך ובקומך ארבעט דאך עס מיט א צייט, פארוואס זאלן פרויען נישט זיין פארוואס זאלן פרויען נישט זיין פטור? וואס דארפסטו מיר עס צו לאזן הערן אויף דעם די תירוץ מהו דתימא הואיל ואית בה מלכות שמים, מ'רעדט פון מלכות שמים אזוי ווי תפלה דרחמי פארשטייסטו אז עס איז אן אויסנאם, אפשר ווען מ'רעדט פון אזא גרויסע זאך ווי מלכות שמים איז זאלן פרויען יא זיין מחויב, און די פרי מגדים לייגט צו אז מלכות שמים בעצם די מצוה פון יחוד ה' איז פון די שש מצוות תמידיות, עס איז א זאך וואס א מענטש איז אייביג מחויב, סאו אין קרישמע איז אלץ דא א קאמפאונענט וואס איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא, ממילא זאל איך זאגן אז מצד די באשטאנדטייל וואס ליגט אין מצוות קרישמע די קבלת עול, זאל איך זאגן אז פרויען זענען יא מחיוב קמשמע לן אז ניין, און למעשה איז די מצוה געסטראקטשערט אז ס'ארבעט מיט א צייט און פרויען גייען זיין פטור ומן התפילין פשיטא איז דאך א זיכערע זאך. סאו תוס' פרעגט שוין אז למעשה איז דאך דא א גרויסע מחלוקת תנאים צו לילה לאו זמן תפילין און שבת לאו זמן תפילין, ס'דא וואס לערנען אז תפילין איז א מצוות עשה שלא הזמן גרמא, סאו אפשר איז די חידוש פון אונזער משנה לאפוקי פון די שיטה

אז ביי תפילין שטייט אויך א פסוק פון ערב ובוקר וצהרים ביי תפילה, מילא זאל איך זאגן אז ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא און פרויען זאלן זיין פטור, אויף דעם איז די תירוץ קמשמע לן אז ניין, אז טאקע מצד די וויכטיגקייט פון רחמי השם איגנאריר איך די פאקט אז ס'איז א זאך וואס איז זמן גרמא און איך זאג אז פרויען זענען יא מחיוב, דא איז דא א גרויסע מחלוקת צווישן רש"י און תוספות צו ווען איך רעד פון א דרבנן'דיגע א דרבנן'דיגע מצות עשה שהזמן גרמא צו פרויען זאלן יא זיין מחיוב צו פרויען זאלן נישט זיין מחיוב באט אונז האמיר עס געלערנט פשוט ווי ס'איז אונזער גירסא. גיימער ווייטער. איז געשטאנען אין די משנה ובמזוזה אז פרויען זענען מחיוב במזוזה א פרוי וואס וואוינט אליין איז ווייטער מחיוב במזוזה, איז נישטא קיין שום סיבה זי זאל זיין פטור, פרעגט די גמרא פשיטא, אויף דעם איז די תירוץ, מהו דתימא הואיל ואיתקש לתלמוד תורה, ס'איז דאך דא די היקש פון ולמדתם און וכתבתם, יא? איז זיך מזוזה מיט תלמוד תורה שטייט צוזאמען, וואס איז די פטור, פארוואס איז א פרוי פטור פון תלמוד תורה? תלמוד, לימוד התורה איז דאך א מצות עשה שלא הזמן גרמא, והגית בו יומם ולילה, ברענגט שוין רש"י, די לימוד פון די גמרא, דכתיב, את בניכם ולא בנותיכם, אז די חיוב די מצות עשה פון לימוד התורה גייט נאר ארויף אויף בניכם, אויף מענער, נישט אויף פרויען. וואלט איך געוואלט מיינען אז מזוזה האט אויך דעם פטור, אויף דעם איז די תירוץ אז אז קמשמע לן אז ניין און פרויען זענען יא מחיוב במזוזה. ובברכת המזון, פרויען זענען מחיוב בברכת המזון, פרעגט די גמרא ווייטער פשיטא, אויף דעם איז די תירוץ מהו דתימא הואיל וכתיב בתת ה'. לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לשבוע. משה רבנו האט מתקן געווען ברענגט די גמרא אויף א פלאץ אז אידן זאלן עסן צופרי און ביינאכט, צופרי האט מען געהאט די מן און ביינאכט האט מען געהאט די פלייש, די שליו, ביז דעמאלטס פלעגט מען נאשן אגאנצן טאג, עס האט נישט געהאט, א מענטש איז קיינמאל נישט זאט געווארן און איז אייביג געווען הונגעריג, עס האט נישט געהאט קיין מהלך, מילא איינמאל די תורה איז זיך מייחס צו די מצוה צו סעודות וואס דאס מיט דעם קומט. מצות ברכת המזון צו א באשטימטע צייט וואלט איך געוואלט מיינען אז איך דארף עס אויך אנקוקן ווי א מצות עשה שהזמן גרמא און קמשמע לן אז נישט אזוי און און ברכת המזון בלייבט א מצות עשה שלא הזמן גרמא פרויען זענען מחיוב. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אדא בר אהבה, אט די גמרא איז געווען מיין פשעטל ביי מיין בר מצוה, נשים חייבות איך געדענק נישט וואס איז געשטאנען אין די פשעטל באט איך געדענק די גמרא, אמר רב אדא בר אהבה, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. פרויען זענען מחיוב מיט מצוות קידוש מדאורייתא און ווי רש"י זאגט וואס הייסט מצוות קידוש זכרהו דרש'נט די גמרא על היין אז ס'דא א חיוב פון מאכן קידוש פון פון מזכיר זיין די מצוות פון שבת על היין און פרויען זענען מחיוב אזוי ווי מענער זענען מחיוב פרעגט די גמרא אמאי מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות שבת, א מצות עשה שבת איז דאך א זמן גרמא, שבת איז גורם די מצוה, פארוואס זענען פרויען מחיוב? אמר אביי, ענטפערט אביי מדרבנן, אז די חיוב איז טאקע נאר מדרבנן, אמר ליה רבא, האט אים רבא געזאגט והא דבר תורה קאמר, דו האסט דאך יעצט גענדיגט זאגן בשם רב אדא בר אהבה אז די חיוב איז דבר תורה, אין אנדערע ווערטער, רב אדא בר אהבה קומט דאס סטרעטשן אז ס'איז נישט קיין דרבנן, נאר ס'איז א דאורייתא'דיגע דין, וואס זאגסטו מדרבנן? ועוד, כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן. אויב ביסטו דא מחדש א חידוש אז א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען פטור מדאורייתא, למשל קידוש, איז דא א נייע חיוב מדרבנן, קענסט דאך יעצט זאגן די תורה אויף יעדע מצות עשה, אז טאקע מדאורייתא איז דא א פטור, אבער מדרבנן איז א נייע חיוב, קיצור נישטא קיין סיבה אז קידוש זאל זיין אנדערש, אויך נישטא קיין סיבה אז. אז די חכמים זאלן עס טוהן. די פטור פון מצות עשה שהזמן גרמא האט דאך א סיבה, סא ווייל א פרוי איז משועבדת לבעלה, סא די כוונת התורה איז אזוי געווען אז פרויען זאלן זיין פטור, און ממילא ס'האט נישט קיין זין צו גיין זאגן אז די רבנן האבן אנגעפילט די לאך און עס געמאכט א דרבנן. ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט, אלא אמר רבא אמר קרא, האמיר א פסוק זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ביי די זכור ושמור דרש'נט די גמרא בדיבור אחד נאמרו, אין די פרשת פון יתרו ווען מען רעכנט אויס די די עשרת הדיברות שטייט זכור אין ואתחנן שטייט שמור, און די גמרא זאגט אלץ אז די אידן האבן געהערט בדרך נס ביידע צוזאמען סיי זכור און סיי שמור, און די גמרא אויף א פלאץ דרש'נט צען זאכן וואס איך לערן ארויס פונעם היקש פון זכור ושמור, און איינע פון די זאכן איז אז כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, און פרויען זענען דאך אוודאי מחיוב מיט אלע לא תעשה'ס פון שבת, אוודאי טארן זיי נישט טון קיין מלאכות, פארוואס? ווייל די פטור פון מצות עשה שהזמן גרמא נאר אויף עשה, נישט אויף לא תעשה. ממילא איינמאל ס'איז דא די היקש צווישן צווישן זכור און שמור, ער זאל דיר זאגן אז פרויען זענען יא מחיוב אויך אין זכור און זענען מחיוב בקידוש. והני נשי זאגט די גמרא הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה. און די גמרא איז צופרידן און אזוי בלייבט אז די חיוב פון פרויען צו הערן קידוש איז זייער זייער א הארבע חיוב. אמר ליה רבינא לרבא, האט רבינא געזאגט פאר רבא, נשים, די חיוב פון פרויען צו בענטשן, נשים בברכת המזון, דאורייתא או דרבנן? א שאלה אין בית מדרש, איז עס א חיוב דאורייתא אדער איז עס א חיוב דרבנן? סאו אויף די שאלה שטעלט מען, דארף מען זיך תיכף שטעלן צוויי נקודות, די ערשטע נקודה איז, וואס איז די צד אז ס'זאל זיין אז ס'זאל נאר זיין א חיוב דרבנן? יא, ברכת המזון, פארוואס? אונז ווייס מיר אז ס'איז א מצוה שלא הזמן גרמא, און פארוואס האט יעצט די גמרא, איז יעצט נולד געווארן א נייע ספק צו ס אז דא ביי פרויען זאל עס ווערן א דרבנן, איז רש י זאגט זייער א אינטערעסאנטע זאך, די עולם זאל אריינקוקן די רש י או דרבנן, דכתיב עס שטייט א פסוק על הארץ הטובה אשר נתן לך, און והארץ, מען זעט אז די מצוה פון ברכת המזון האט עפעס איז עפעס א שבח על הארץ, עס איז עפעס א שבח אויף אויף ארץ ישראל, והארץ לא נתן לנקבות, און פרויען האבן נישט באקומען קיין חלק, ונחלה אין ארץ ישראל להתחלק, ואי משום בנות צלפחד איז זאגט רש י אז בנות צלפחד האבן נישט באקומען זייער חלק, עס איז נישט פשט געווען אז פרויען באקומען נאר חלק אביהם הם דנטלו שהיה מיוצאי מצרים. אין קורצן, אז פרויען האבן נישט קיין קרקע, זיי האבן נישט קיין נחלה אין ארץ ישראל, און די מצוה ברכת המזון גייט צוזאמען מיט קרקע, דאס איז די גמרא'ס הוה אמינא. תוס' דינגט זיך, תוס' איז נישט צופרידן, ווייל תוס' טענה'ט אז כהנים און לווים האבן אויך נישט באקומען, און אויב האב איך א שאלה צו צו ס'איז א דאורייתא אדער דרבנן ביי פרויען, זאל איך האבן די זעלבע שאלה ביי לגבי כהנים און לווים, זיי האבן אויך נישט קיין קרקע, און ס'גייט האבן א מורא'דיגע נפקא מינה להלכה, ווי מ'זעט שפעטער אין די גמרא, איינער וואס איז נאר מחויב בדרבנן, קען נישט יוצא זיין איינער וואס איז מחויב בדאורייתא, סאו א כהן אדער לוי וואס וועט בענטשן און וועלן מיט שומע כעונה מוציא זיין א ישראל וועט נישט קענען, און דאס איז א זאך וואס די גמרא וואלט געדארפט זאגן, מילא תוס' זאגט א אנדערע חידוש אז אין בענטשן שטייט על בריתך שחתמת בבשרנו, ס'שטייט אויך ועל תורתך שלמדתנו, ברית ותורה זענען צוויי זאכן א שבח פון צוויי זאכן וואס וואס. איז נישט שייך ביי פרויען, און ער שמועסט אויס עס אויס זייער שיין אז דא ווערט איצט די שאלה, צו ווייל פרויען זענען בכלל נישט בברית ותורה עלן זיי יוצא זיין ברכת המזון אן ברית ותורה, אדער ווייל זיי זענען בכלל נישט בברית ותורה, פשט איז אז זיי האבן נישט מיט בענטשן און זיי זענען פטור און די גאנצע חיוב איז נאר א דרבנן. האבן מיר צוויי מהלכים וואס די צד אז ברכת המזון זיין א דרבנן, עס האט צוטון מיט די וועג וויאזוי ברכת המזון איז געשריבן געווארן, עס איז געסטראקטשערט געווארן אדער אלץ קרקע ארץ ישראל נחלה, אדער אלס ברית ותורה. גיי מיר ווייטער. די צווייטע הערה וואס איך האב געוואלט זאגן, וואס איז א קשיא וואס יעדער איינער וואלט וועט מסתם אליין כאפן, אז די גמרא האט אויבן געזאגט פשיטא. פשט איז, איך האב בכלל נישט קיין הוה אמינא ווען די משנה זאגט אז פרויען זענען מחויב בברכת המזון, נעם מיר עס אזוי פשוט אז איך פארשטיי בכלל נישט קיין אנדערע צד. און יעצט.

א איסור דאורייתא שבת און א איסור דרבנן שבת איז וויפיל האלץ די מלאך אין גיהנום דארף אריין ווארפן אין אויוון, פאר אונז איז נישט קיין נפקא מינה, אונז דארף מיר וויסן אז פאר דרבנן איז פונקט אזוי הארב, קען זיין אז פאר דאורייתא לייגט מען צו נאך א שטיקל האלץ. גייען מיר ווייטער, און דא זעט מען אויך איז למאי נפקא מינה, אז ס'איז דא א חיוב איז א גוטן טאג, אויף דעם די תירוץ לאפוקי רבים ידי חובתן זאלסט זיך קענען מוציא זיין א צווייטן, אי אמרת דאורייתא, אויב זאגסטו אז די חיוב פון א פרוי איז א דאורייתא, אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא, קען זי יוצא זיין א מאן, אי אבער אי אמרת דרבנן, אויב זאגסטו אז די חיוב פון א פרוי איז נאר א דרבנן הוי שאינו מחיוב בדבר, איז ביחס צום מאן איז זי א אינו מחיוב בדבר, ווייל ס'איז א אנדערע סארט חיוב, ער האט א שטערקערע חיוב, ער האט א דאורייתא'דיגע חיוב, די פרוי האט נאר א דרבנן'דיגע מחיוב, וכל שאינו מחיוב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, איינער וואס איז נישט מחיוב אין א זאך קען נישט יוצא זיין א צווייטן, מאי, תא שמע, גייט די גמרא עס פרובירן פושט זיין, באמת אמרו, באמת אמרו מיינט אז מ'האט אזוי געפסקנט. און להלכה אז בן מברך לאביו א טאטע אן עם הארץ און די זון איז א תלמיד חכם איז בן מברך לאביו קען די טאטע קען די קינד בענטשן פארן טאטן און מוציא זיין מיט שומע כעונה ועבד מברך לרבו ואישה מברכת לבעלה א פרוי וואס זי איז געגאנגען אין א גוטע בית יעקב און זי קען זי קען גוט עברי און די מאן קען גארנישט איז אישה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים האבן די חכמים געזאגט תבוא מארה לאדם זאל קומען א קללה פאר א מענטש שאשתו ובניו מברכין לו אז ער דארף צוקומען צו אשתו ובניו, און פון רש"י זעהט אויס נישט דא ערגעץ אנדערש אז ס'האט נישט אזוי ווייט מיט כבוד, ס'האט מיט אז א מענטש דארף אזויפיל דאס איז די מינימום וואס א מענטש דארף קענען, א מענטש וואס קען נישט אזויפיל אז אשתו ובניו דארפן אים ארויסהעלפן איז א פראבלעם. למעשה זעהן מיר דא אז א פרוי קען בענטשן פאר א מאן און מוציא זיין די מאן, אי אמרת בשלמא דאורייתא.

ולטעמיך קטן בר חיובא הוא, אין די זעלבע ברייתא שטייט אז א קטן קען מוציא זיין דעם טאטן, יא, בן מברך לאביו, אוודאי רעדט מען פון א קטן, מען רעדט נישט פון א גרויסע זון א גדול, ווייל א גרויסע זון, וואס איז א נפקא מינה צו ער איז א בן, האט א דין ווי סיי וועלכע ישראל, סיי וועלכע איד, ממילא אז ס'שטייט בן רעדט מען זיכער פון א קטן, און אויב אפילו מען רעדט פון א קטן שהגיע לחינוך, איז די גאנצע חיוב ברכת המזון איז נאר מדרבנן, וויאזוי קען אזא מענטש מוציא זיין זיין טאטן וואס איז מחיוב בדאורייתא ממילא דארפסטו מאכן אוקימתות אלא הכא במאי עסקינן ווייסט ווי אזוי מען רעדט דא כגון שאכל שיעורא דרבנן דער טאטע וועם זיין ווייב אדער זיין קינד דארף דא מוציא זיין ער האט נאר געגעסן א קליינע שיעור א קליינע שיעור וואס זיין גאנצע חיוב ברכת המזון איז נאר מדרבנן אוודאי קען יעצט קומען מיין זון אדער מיין ווייב, וואס זיי זענען אויך נאר מחיוב בדרבנן, זיי וועלן מיך מוציא זיין, און תוספות אין מגילה לייגט צו אז דא וועט מען רעדן אז דער קטן האט געגעסן א שיעור דאורייתא, וואס איז די חילוק צווישן א דאורייתא און א דרבנן? מדאורייתא שטייט ואכלת ושבעת וברכת, א מענטש איז נאר מחיוב צו בענטשן ווען ער איז זאט, זאט מיינט יעדער איינער ווען ער איז זאט, ווען ער קען שוין נישט עסן מער, ווען פון דא און ווייטער איז אכילה גסה, מדרבנן איז דא א מחלוקת, אדער כזית אדער כביצה, א מחלוקת ר' מאיר און ר' יהודה, סאו דא קומט אויס זייער אינטערעסאנט. דער קטן דארף האבן געגעסן א שיעור כדי שביעה, וואס דעמאלטס גייט ער זיין א חד דרבנן, און יעצט גייט ער קענען יוצא זיין זיין טאטן וואס האט געגעסן א דרבנן'דיגע שיעור, ווייל אונז זעמער ביידע א חד דרבנן. אויב דער קטן האט אבער געגעסן נאר ווייניגער ווי כדי שביעה, ער האט נאר געגעסן א ביצה אדער א כזית, איז זיין חיוב צוזאמגעשטעלט פון תרי דרבנן'ס, איינס מצד ווייל ער איז א קטן, און צוויי מצד ווייל זיין שיעור איז א דרבנן'דיגע שיעור, און גיין זאגן אז איינער וואס איז מחויב מיט תרי דרבנן'ס זאל יוצא זיין א חד, איז תוס' נישט אזוי צופרידן. על כל פנים, ווי עס האמיר דא קובע געווען, איז סיי די חיוב פון די פרוי, און סיי די חיוב פון די קטן איז א דרבנן'דיגע חיוב, וועגן דעם קענען זיי יוצא זיין דער מאן וואס האט. וואס האט אויך נאר א דרבנן'דיגע חיוב ווייל ער האט דאך געגעסן א קלענערעם שיעור, נישט געגעסן כדי שביעה, מילא בלייבט נישט פון דא קיין ראיה צו א פרוי איז מחיוב דאורייתא אדער מדרבנן, ווייל איך קען ווייטער זאגן אז אפילו זי איז נאר מחיוב מדרבנן האט זי נאך אלץ יוצא געווען די מאן און די גמרא האט נישט פושט געווען די ספק. זאגט די הייליגע גמרא, דרש רב עוירא האט רב עוירא געדרשנט, אן אגדתא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי,

און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.